פרעגט די גמרא, וכי איכא משקה טופח מה הווה, אויב ר'האט געוואשן די האנט און ר'האט אפגעווישט, ס'איז נאר געבליבן אביסל פייכט, וואס איז דאס? ס'דא אזוי, ס'דא טופח איז די טייטש דאס איז נאס, אבער א צווייטע זאך וועט מען דעם אנרירן, וועט די צווייטע זאך שוין נישט זיין נאס, ס'איז נאר אביסל פייכטקייט, ס'דא נאך א וועג, טופח, ס'איז אזוי נאס, על מנת להטפיח, אז א צווייטע זאך וואס רירט אן אין דעם ווערט אויך נאס. דא האבן מיר גערעדט משקה טופח איז די טייטש, ס'איז אביסל פייכט. איך ריר אן אין דעם, די זאך וואס רירט אן אין דעם ווערט נישט נאס. ס'איז נישט על מנת להטפיח. איז אויב ס'איז נאר משקה טופח מה הווה וואס איז דאס והתנן מיר האבן געלערנט? הנצוק, נצוק רופט זיך אן א גאס, א שטראם וואס דער שטראם גייט אין די לופטן. דאס הייסט, ס'איז אויבן דא א כלי, און עס גיסט זיך ארויס פון דער כלי דורך א לעכל גיסט זיך ארויס א קילוח אזא שטראם, ווי גייט דאס? אין די לופטן. והקטפרס, קטפרס רופט זיך אן אויכעט א שטראם פון וואסער, נאר קטפרס מיינט מען דאס איז נישט אין די לופטן, נאר דאס גייט אויף א ברעט גייט עס, צו א משופעדיגע בארג, אינו חיבור, איז דאס נישט באהאפטן, ומשקה טופח, און די דריטע זאך אז ס'איז דא משקה טופח אינו חיבור איז עס נישט באהאפטן לא לטומאה, נישט צו טומאה, ולא לטהרה, וואס מיינט מען לא לטומאה? איינער האט א כלי טהור און ס'גיסט זיך אויס פון דער כלי טהור וואסער אין דער כלי טמא, צי עס גיסט זיך אויס דורך דעם נצוק, דורך דער לופטן גיסט זיך עס אראפ אונטן, זאגן מיר די אויבערשטע כלי איז די ווערט נישט טמא די משקה? צי כאטש זענען דאך מחובר דורך די משקן וואס זענען דא אין די לופטן, צי עס גיסט זיך פון דער אויבערשטער כלי אין דער אונטערשטע דורך אויף א ברעט, ס'דא א ברעט פון דער אויבערשטע ביז דער אונטערשטע, דאס ווערט אנגערופן קטפרס, איז זיך און די אויבערשטע זענען נישט טמא, אדער. איך האב א גרויסע כלי, א לאנגע כלי, רש"י זאגט עריבה, א מולטער, אין איין חלק פון דעם איז דא טהור'דיגע משקן, אין אנדערע חלק איז דא טמא'דיגע, און אינמיטן איז עס אביסעלע פייכט, אבער די פייכטקייט איז נאר טופח, נישט על מנת להטפיח, זאגן מיר אז עס ווערט נישט טמא, דאס איז די טייטש ס'איז נישט קיין חיבור לטומאה, וכי, לטהרה, לטהרה איז דאך איינפאך, איך האב אויבן א מקווה וואס די מקווה האט נישט קיין פערציג סאה, און אונטן האב איך אויך א מקווה וואס ס'האט נישט קיין פערציג סאה, און עס טוט פאראייניגן ביידע מקווה'ס אדער א נצוק, ווי איר ווייסט דאך א נצוק פון די בערגער זעט מען אמאל, ס'גיסט זיך מיט א שטראם, אדער א קטפרס, אדער א משקה טופח, איז עס נישט קיין חיבור. ממילא איז דאך א זיכערע זאך ס'איז נישט קיין חיבור, זאגט די גמרא לא צריכא, ווייסטו ווען אילפא האט געפרעגט די שאלה ידיים טהורות לחצאין, דאיכא טופח להטפיח, אז ס'איז דא אזויפיל משקה אז מיט אנרירן א צווייטע זאך וועט עס אויך ווערן נאס, זאגט די גמרא הא נמי דנינא, דאס האבן מיר אויך געלערנט אז טופח להטפיח חיבור, אז ס'איז א חיבור לגבי טומאה לגבי טהרה, און אויב דארטן איז עס א חיבור, פארוואס? ווייל עס ווערט גערעכנט ווי איין זאך, דארף זיין די זעלבע זאך ביי נטילת ידיים, דארף עס אויכעט זיין א חיבור. זאגט די גמרא, פון דארטן איז נישט קיין ראיה, דילמא קען זיין לענין מקוואות, דאס וואס מיר זאגן טופח להטפיח איז א חיבור, דאס איז נאר גערעדט געווארן לגבי א מקווה ורבי יהודה היא, און דאס גייט נאר ווי רבי יהודה דתנן מיר האבן געלערנט מקווה שיש בו ארבעים סאה מכוונות, אין די מקווה איז דא פונקטליך פערציג סאה, נישט ווינציגער, אויב נישט ווינציגער דאך איז עס נישט קיין מקווה, און ס'איז אויכעט נישט דא מערער, וירדו שניים וטבלו, צוויי האבן זיך גע'טובל'ט בזה אחר זה, איינער האט זיך גע'טובל'ט און ער איז ארויסגעגאנגען, איז דאך ווען דער ערשטער איז ארויסגעגאנגען האט ער דאך אויף זיך ארויפגענומען אביסל וואסער, ווייל די מקווה איז דאך געווען פונקטליך פערציג סאה, פעלט אין דעם שיעור, איז דער דין ראשון טהור, דער ערשטער איז טהור, והשני טמא, און דער צווייטער איז טמא, פארוואס? ווייל ביי דעם צווייטער גייט אריין האט זיך שוין דעריבער ארויסגענומען אביסל וואסער. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, אם היו רגליו של ראשון, נוגעות במים, ווען דעמאלט ווען דער צווייטער האט זיך געטובלט איז נאך די פיס פון דעם ערשטן געווען די וואסער, איז דאך באהאפטן די מקווה צו דיע וואסער וואס איז דא אויף דעי מענטש, איז דעמאלט דער דין אף השני טהור, איז דער צווייטער אויך א טהור, ווייל יא איז די טייטש אזוי, איז דא אויף ווען האסטו געלערנט דעם דין טופח להטפיח איז א חיבור דווקא לגבי א מקווה, פארוואס? ווייל דא האנדלט זיך אינגאנצן וועגן א צווייטע זאך, ווייל דא איז עס דא ווי מען זאגט א ענין פון גוד אחית, איך זאג די וואסער וואס זענען אויבן איז גלייך ווי ס'איז דא אונטן, נאר לגבי דעם דין זאגן מיר טופח אז ס'איז א חיבור, אבער ווי לגבי דעם דין פון נטילת ידיים איז א שאלה צי הייסט דאס מ'האט זיך געוואשן א האלבע האנט און אפגעווישט נאכער געוואשן דערנאך די אנדערע האלבע האנט אדער ניין? דער חיבור מקוואות איז נישט קיין ראיה צו דעם צו נטילת ידיים. אמר רבי ירמיה, האט רבי ירמיה געזאגט, די גמרא דערציילט אין שבת אמאל די מקווה'ס האט געשמעקט דארטן, זיי האבן דארט געהאט אין היילן, האבן זיך מענטשן געפירט נאכדעם ווי מ'איז געגאנגען אין מקווה האט מען זיך גענומען א שאווער, מ'האט גענומען מים שאובים, נאכער די מערצות איז געווארן האבן די מענטשן געזאגט וועלכעס איז בעסערע וואסער, די בעסערע וואסער איז דאך זיכער די שאובים, האט מען דארף מען נישט האבן די מקווה סליחה, האט מען געזאגט אזוי אז אויב איינער איז געוועזן אין מקווה א טבול יום, דער וואס האט זיך היינט געטובל'ט, און נאכדעם קומט אויף אים ארויף שלושה לוגין, און ראשו ורובו קומט ער במים שאובים, האט מען געזאגט איז ער טמא. איז ס'דא צוויי גזירות, איין גזירה איז געוועזן אז שנפלו על ראשו ועל רובו ג' לוגין מים שאובים, און נאך א גזירה האט מען געמאכט הבא ראשו ורובו במים שאובים זאל ער אז מען האט נישט ארויפגעגאסן אויף דעם די גזירה זאגט תוספות, תוספות איז מסביר אז רשי זעהט מען נישט גארן אויס נאך א גמרא, און מיר זעהן אינעווייניג אין גמרא מען האט געזאגט אזוי הרי אמרו הבא ראשו ורובו במים שאובים א טבול יום וואס טייטש טבול יום? דער מענטש וואס איז געווען טמא און האט זיך היינט געטובלט איז אויפן היינטיגן טאג. ס'איז נישט קיין חילוק אפילו לגבי די דינים וואס מען דארף נישט קיין הערב שמש, הערב שמש דארף מען דאך נאר צו תרומה, נאר דער עיקר איז דעם טאג וואס ער האט זיך געטובלט איז ער דעם טאג אריינגעגאנגען ראשו ורובו דעם קאפ מיט דעם רוב קערפער אין מים שאובים, זאגן מיר אז ער איז טמא. אויב ווייל ווי די חכמים האבן דאך געמאכט א גזירה כדי מען זאל נישט זאגן אז די שאובים זענען מטהר, און נאך א גזירה געווען וטהור אפילו א ריינע מענטש שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגין מים שאובים טמא, דא אבער ווערט שוין דערמאנט טהור ווייל די גזירה פון נפל על ראשו ועל רובו, דאס איז געווען א שטארקערע גזירה, תוספות זאגט פארוואס האט מען מער מחמיר געווען ביי נפילה, ווייל מעשה שהיה כך היה, ווייל דארטן ווערט דערמאנט אין גמרא אז והיו מעבירין אז אויב מען ארויפגעגאסן אויף זיך וואסער איז די דין טמא, ער איז טמא, דאס הייסט אז די לעצטע זאך דארף זיין די מקווה. בעי רבי ירמי', האט רבי ירמי' געפרעגט א שאלה, חציו בביאה, א האלבע קערפער איז אריין געגאנגען אין א ביאה אריין געקומען אין מים שאובים, וחציו בנפילה, און אויפן אנדערן קערפער איז ארויפגעפאלן וויפיל? שלשה לוגין, דער גאנצער שיעור. מאי, ווי איז דער דין? תיקו, ענטפער איך נישט. אמר רב פּאפּא, האט רב פּאפּא געזאגט, הרי אמרו די חכמים האבן געזאגט, די גמרא זאגט דאך אז עזרא האט מתקן געווען א בעל קרי זאל זיך טובל'ען איידער ער גייט לערנען תורה, און דאווענען אויך. דאווענען אוודאי, אריינצוגיין אין בית המקדש איז ער מדין תורה טאר ער נישט אריינגיין, דארף ער האבן א געהריגע מקווה פון ארבעים סאה, איז נישט קיין חילוק צו א געזונטע מענטש צו א קראנקע מענטש, נאר מען האט געזאגט אז א בעל קרי פאר ער איז עוסק אין תורה זאל ער זיך טובל'ען. תוספות אין ברכות רעדט שוין פון דעם, כאטש די גמרא זאגט מען האט מבטל געווען טבילת עזרא, אבער לתפילה רעדט שוין וועגן דעם תוספות. אבער חולה, דער וועלכער איז קראנק, האט מען מיקל געווען. אז ער מוז זיך נישט טובל'ען, שנתנו עליו תשעה קבין מים טהור, אז מ'האט אויף אים ארויפגעגאסן תשעה קבין מים אפילו שאובים, איז ער טהור. בעי רב פפא, האט רב פפא געפרעגט א שאלה, חציו בטבילה, א העלפט איז אריינגעגאנגען אין די מקווה, א האלבע קערפער, וחציו בנתינה, אויף די אנדערע טייל העלפט קערפער האט מען ארויפגעגאסן תשעה קבין מים מאי, ווי איז דער דין? תיקו נישט געענטפערט תשבי יתרץ קושיות ובעיות רש"י. אין דער משנה האמער געלערנט אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול, די חכמים האבן דאך מתקן געווען

לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה, ווען איינער זאגט עדות אויף די כתיבה איז געווען בפניו, און איינער זאגט עדות אויף די חתימה איז פסול, אלא שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, דאס איז נאר גערעדט געווארן אז דער גט גייט נישט ארויס פון ביידע, ביידע זענען נישט קיין שליחים ברענגען, איינער האט אים געברענגט. איינער איז דער שליח. די תקנה איז געוועזן אז דער וועלכער ברענגט דער זאל זאגן בפני נכתב ובפני נחתם אבל גט יוצא, אבער דער גט גייט ארויס יעצט פארן בית דין מתחת ידי שניהם, ביידע האלטן דעם גט, ביידע זענען שלוחים, כשר איז דער גט כשר. פארוואס ווייל מיר לערנען אז דער טעם איז לפי שאין עדים מצויים לקיימו, דעריבער דארף מען זאגן בפני נכתב בפני נחתם, און דעמאלט ווען צוויי זענען שלוחים דארף מען זיי בכלל נישט זאגן, קענען זיי דאך עס מקיים זיין, אזוי האט דאך די גמרא געזאגט דף ב' עמוד ב', אז דאתיוה בי תרי דארף מען לויט רבא נישט זאגן. אלמא זעען מיר דאך קסבר אז ער האלט שניים שהביאו גט ממדינת הים, צוויי האבן געברענגט א גט פון מדינת הים און ביידע זענען שלוחים, אין צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם דארף מען זיי נישט זאגן, ווייל אפילו דאס הייסט נישט בלויז ווייל איינער האט געזאגט אויף די כתיבה און איינער האט געזאגט אויף די חתימה דעריבער איז דעמאלטס זיין כשר אפילו מען זאגט גארנישט ניט איז אויך גוט, די חכמים האבן נאר געזאגט ווען עס ברענגט איינער מוז ער זאגן ובפני נכתב ובפני נחתם מען זאל נישט קומען אויסטוישן מיט קיום שטרות דעלמא אבער דא איז אז ס'איז דא צוויי שליחים דארף מען נישט זאגן. אויב אזוי וואס איז מיר דער חילוק צו זענען שליחים ביידע צו איינער איז א שליח? אפילו ווען איינער איז א שליח איז דאך אויך די זעלבע זאך, ס'איז דאך דא עדים מצויים לקיימו, נאר די חכמים האבן נישט געמאכט קיין חילוק צי דער שליח קומט אליין, אויב ס'איז איין שליח, צי ער קומט מיט נאך מענטשן. אויב כ'וועל מכשיר זיין. ווען דער שליח קומט מיט נאך מענטשן און זיי זענען נישט קיין שלוחים, וועט מען קומען מכשיר זיין ווען ער קומט אליין אויך די זעלבע זאך, אבער דעמאלט ווען צוויי זענען שלוחים, דעמאלט איז עס א זאך וואס איז לא שכיח, און א זאך וואס איז לא שכיח האבן די רבנן נישט מחמיר געווען. וואו האט מען דא געלערנט אז ער לערנט

אמר ליה אביי, האט אביי אים געפרעגט, אלא מעתה לויט דיר נאך, סיפא דקתני, פריער עס שטייט דער דין אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול, האב איך דאך איינגעלערנט אז דאס רעדט זיך אין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, נאר איינער איז א שליח, איז אין די סיפא וואס עס שטייט שניים אמרו בפנינו נכתב, צוויי זאגן עדות אויף די כתיבה, ואחד אומר בפני נחתם, און איינער זאגט עדות אויף די חתימה איז פסול, ורבי יהודה מכשיר. דארף איך דאך זאגן אז אין זעלבן פאל ווי עס רעדט זיך די רשע, רעדט זיך אויך די ספר. דארף איך דאך אויך איינלערנען די סיפא רעדט זיך אין זעלבן פאל ווי די רשע. אזוי ווי די רישא אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם רעדט זיך ביידע זענען נישט קיין שלוחים נאר איינער איז א שליח, איז די סיפא רעדט זיך אויך אזוי טעמא ווען איז די מחלוקת? דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, די גט גייט נישט ארויס פון ביידע, דאס הייסט א שליח איז נאר איינער, הא גט יוצא מתחת ידי שניהם, ווי איז אבער אז ביידע זענען שלוחים, וועל איך דעמאלט זאגן מכשירי רבנן, כאטש זייער זאגן איז דאך גארנישט ניט, דאך זענען זיי מכשיר, ווייל שניים שהביאו גט אין צריכים לומר איז אזוי דער דין, אמר ליה האט אים געזאגט אין יא, אויב ביידע זענען שלוחים דארף מען בכלל נישט זאגן ווייל דער טעם איז דאך וועגן קיום, אויב אזוי האט ער אים געפרעגט, קומט דאך אויס אז ווען איז די מחלוקת דווקא ווי אין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, וכי אין גט יוצא מתחת ידי שניהם, צוויי מענטשן האבן געברענגט א גט, און דער שליח איז נאר איינער, במאי פליגי? ווייל איינער האט אים געברענגט, און ער האט דאך נישט געזאגט כתיקון חכמים, ווייל איינער האט דאך געזאגט בפני נכתב, און איינער האט געזאגט בפני נחתם, וואס איז די סברה פון רבי יהודה, וואס רבי יהודה איז מכשיר? מיר ווייסן דאך, אין אמת'ן דעם בפני נכתב דארף מען דאך גארנישט נישט צו זאגן.

אבער דא אין דעם פאל צוויי זאגן בפני נכתב און איינער זאגט בפני נחתם, פארוואס זאל רבי יהודה מכשיר זיין אויב די שלוחים זענען נישט קיין צוויי, איך דארף דאך מורא האבן אתי לאחלופי? ענטפערט די גמרא, מר סבר די רבנן לערנען ווייל דער וואס ער זאגט עדות אויף די חתימה זאגט נישט עדות אויף די כתיבה, גזרינן האב איך מורא דילמא אתיא לאחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד, מען וועט קומען זאגן אז אומעדום קיום שטרות איז גענוג איין עדות, ווייל האט ער נישט געזאגט קיין בפני נכתב נאר בפני נחתם, וועט מען זאגן אז עס איז נאר א ענין פון קיום, א קיום איז גענוג איינער.

פארוואס נאמנות האט ער נאר אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא בעת אחד? ווי וועט זיין איינער זאגט בפני נחתם און איינער זאגט בפני נכתב איז אויכעט נישט גענוג? פארוואס איז נישט גענוג? ווייל דער וואס זאגט עדות אויף דער חתימה זאגט דאך נישט עדות אויף דער קציבה, איז אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא בעת אחד. ווי וועט אבער זיין אין דעם פאל צוויי זאגן עדות אויף דער קציבה? בפני נכתב אויף לשמה, און אויף דער חתימה זאגט עדות איינער, דעמאלט הא, זאגט רבי יהודה, איך זע יעצט דא, זאג איך, פארוואס גלייב איך אויף דער חתימה איינעם? גיב א קוק, אויף דער חתימה האב איך געדארפן האבן צוויי, פארוואזשע גלייב איך אויף דער חתימה איינעם? איז דאך פון דעם א ראיה וועלכער איז א שליח, דאס וואס מיר זאגן אז דער גט גייט נישט ארויס פון ביידע אדער פון וועמען גייט ער ארויס, פון דעם וואס ער זאגט בפני נחתם, דעריבער קריגט שוין נישט רבי יהודה אויף דעם פריערדיגן דין וואס איר האט געפרעגט, תוספות איז אזוי מסביר דיבור המתחיל במאי פליגי ווייטער, די טייטש איז אזוי, ווען איינער זאגט בפני נכתב און איינער זאגט בפני נחתם,

אזוי שטייט ווייל און ווידער שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם איז פסול ורבי יהודה מכשיר האבן מיר געלערנט ביז יעצט אז סיי רבי יהודה סיי רבנן האלטן דער טעם איז וועגן קיום, לפי שאין עדים מצויים לקיימו, קען איך נישט לערנען קיין פשט אין דער משנה אז צוויי זענען שלוחים, ווען צוויי זענען שלוחים דעמאלט דארף מען דאך בכלל נישט מקיים זיין, נאר די משנה רעדט זיך נאר איינער איז א שליח. וועלכער איז א שליח? א שליח איז דער וועלכער זאגט בפני נכתב. און פארוואס דארף מען זאגן בפני נכתב? דאס איז דאך אין אמת'ן לשמה דארף מען נישט עדות זאגן, נאר דלא אתי לאיחלופי. איז אזוי, דער ערשטער פאל, איינער זאגט בפני נכתב און איינער זאגט בפני נחתם, האלטן אלע אז ס'איז פסול. פארוואס איז עס פסול? ווייל דער וואס ער זאגט עדות אויף דער חתימה איז ער דאך איינער, און דער שליח איז ער דאך איינער, איז במילא פאסט זיך דעם טעם פון אתי לאיחלופי. ווען ער זאל עדות זאגן אויף כתיבה אויכעט, זעהט מען דאך אז דא איז א אנדער זאך. אבער ביי דעם צווייטן פאל, וואס איז דער צווייטער פאל? שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם, און ווער איז דער שליח ווער? נאר דער וואס ער זאגט נחתם, זאגן די רבנן דא פאסט זיך אויך צו זאגן איחלופי, דעריבער לערנען די רבנן אז אין דעם פאל איז אויכעט פסול, אבער רבי יהודה זאגט ניין דא האב איך נישט קיין מורא לאיחלופי. כאָטש באחד אומר בפֿני נכתּבֿ ואחד אומר בפֿני נחתּם האָב איך מורא לאיחלופֿי, אָבער דאָ אין דעם פֿאַל. וואָס איז דאָ דער פֿאַל? צוויי זאָגן בפֿנינו נכתּבֿ, און זיי זענען נישט קיין שלוחים. און איינער זאָגט בפֿני נחתּם, און ער איז דער שליח. מענטשן וועלן זען. גיב אַ קוק, אויף דער כּתיבֿה איז געוועזן צוויי עדות, און אויף דער חתימה איז דאָ נאָר איינער. פֿאַר וואָס איז נאָר איינער גוט אויף דער חסימה? און נישט ווייל קיום שטרות איז גענוג איינער נאר מ'וועט זאגן אז ס'איז דא א ענין אז דעמאלט ווען דער שליח ברענגט איז א אנדער זאך. לישנא אחרינא אמרי לה, די צווייטע לשון זאגט אזוי, אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן, דאס וואס שטייט אין דער משנה

צריכים שיאמרו דארף מען זאגן בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, און דא האט דאך נאר איינער זאגט עדות אויף די חתימה, וועט מען קומען אויסטוישן ביי קיום שטרות ווייל ער זאגט נישט עדות אויף די כתיבה, אזוי לערן איך יעצט פשט. קומט אויס אז דער דין וואס שטייט אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול, רעדט זיך ביידע זענען שלוחים,

ורבי יהודה מכשיר, דארף איך דאך לערנען פשט, ווי וועסטו האלטן ביי דעם, אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם פסלי רבנן, אפילו ווען דער גט גייט ארויס מתחת ידי שניהם טוען אויך די רבנן פסל'ען? אמר ליה האט ער אים געזאגט אין יא, האט ער אים געפרעגט במאי קא מיפלגי, פארוואס זאל רבי יהודה מכשיר זיין, דער וועלכער זאגט עדות אויף דער חתימה זאגט דאך נישט עדות אויף די כתיבה, דארף איך דאך מורא האבן אתי לאיחלופי, האט ער געזאגט די מחלוקת איז אין דעם, מר סבר לפי שאין בקיאין לשמה, דער תנא קמא האלט אז דער טעם פארוואס מען דארף זאגן בפני נכתב בפני נחתם איז ווייל מען איז נישט בקי לשמה, איז אז צוויי האבן געברענגט א גט דארף מען עס אויך זאגן, און דא האט מען עס דאך גארנישט נישט געזאגט, ווייל דער וואס זאגט עדות אויף דער כתיבה דארף עדות זאגן אויף דער חתימה. און מר סבר און רבי יהודה לערנט לפי שאין עדים מצויין לקיימו, דער גאנצער ענין פון דעם זאגן איז ווייל ס'איז נישט דא קיין עדות שכיח זאל מקיים זיין, ממילא ווען צוויי זענען ביידע שלוחים דארף מען בכלל נישט זאגן, אפילו זיי זאגן גארנישט ניט איז דאך אויכעט גוט, ווי מיר האבן געזאגט פריער, ווייל שניים שהביאו גט און ביידע זאלן זיין שלוחים איז מילתא דלא שכיחא, זאל איך גיין גוזר זיין וועגן ערגעץ אנדערש, איז בכלל דאך נישט דא וואס גוזר צו זיין, ווייל עס איז דאך דא קיום, דער גאנצער טעם איז דאך וועגן קיום. פארוואס האלט ער ביי די ערשטע די ערשטע סברה נישט? קענסט עס זען? זאגט די גמרא, אויב מיר וועלן אזוי א זאגן, אז דער טעם פון רבי יהודה'ן איז, לפי שאין עדים מצויים לקיימו, דעריבער דא אז ביידע זענען שלוחים דארף מען נישט זאגן, און דער טעם פון די רבנן איז וועגן לשמה, לימא וויל מען זאגן דרבה ורבא תנאי, אז זייער מחלוקת איז א מחלוקת פון תנאים, אזוי ער קומט דאך אויס, אויב תנאים זאלן זיך קריגן אין דער זאך דארפן זיי זיך נישט קריגן, וואלט געדארפן רבה אמר הלכה כרבנן און רבא אמר הלכה כרבי יהודה, זאגט די גמרא לא, ניין, רבא מתרץ כלישנא קמא, רבא לערנט אז אלע האלטן לפי שאין עדים מצויים לקיימו, און אויב דער גט זאל ביידע זאלן זיין שלוחים וואלט טאקע געווען גוט, נאר דא רעדט זיך אז דאין גט יוצא מתחת ידי שניהם.

און בשניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם, לערנען אויך די רבנן אז עס איז פסול ווייל דער טעם איז דאך לפי שאין עדים מצויים לקיימו און דא איז דאך נאר א שליח נאר איינער, נאר ווער איינער? דער וואס ער זאגט בפני נחתם און ער זאגט נישט עדות בפני נכתב אתי לאחלופי. אבער רבי יהודה זאגט אין דעם פאל, אין דעם צווייטן פאל, בשניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם, האב איך נישט קיין מורא לאחלופי, ווייל מען זעט אויף דער כתיבה איז דא צוויי און אויף דער חתימה איז דא איינער, וועט מען זאגן ווייסטו פארוואס אז ס'איז גענוג איינער אויף דער חתימה, ווייל ער איז א שליח. איז דאך גוט, ר רבא זאגט אלע האלטן ווי ער, ורבה אמר לך, און רבה וועט אזוי אויך זאגן, דכול א ער וועט איינלערנען ווי די צווייטע לשון, אז די מחלוקת פון רב יודא און די רבנן איז בשגט יוצא מתחת ידי שניהם, ביידע זענען שלוחים, און דכולי עלמא בעינן לשמה, און אלע האלטן מען דארף האבן לשמה. און וואס איז די סברה פון ר' יהודה וואס ער איז מכשיר, האט דאך נישט געזאגט כתיקון ח, דער וואס ער זאגט בפני נכתב איז נישט קיין שליח, און דער וואס זאגט בפני נחתם האט דאך נישט געזאגט כתיקון חכמים, והכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך לאחר שלמדו, נאכדעם ווי שוין אין מדינת הים, האט מען זיך אויסגעלערנט די דינים אז ס'דארף זיין לשמה, ובגזירה שמא יחזור דבר לקלקולו קמיפלגי, זיי קריגן זיך צו כ'האב מורא שמא יחזור דבר לקלקולו, דמר סבר גזרינן, די רבנן האלטן כ'בין גוזר, ומר סבר און רב יהודה האלט לא גזרינן כ'בין נישט גוזר, ממילא. וועט דעריבער לויט ר' יהודה איז ער מכשיר. איז די טייטש אזוי? נישט די טייטש איז ר' יהודה קיינמאל נישט גוזר. ר' יהודה איז אויך גוזר שמא יחזור דבר לקלקולו, נאר דא אין דעם פאל ווי געברענגט דעם גט וויפיל האבן געברענגט? צוויי, איז דאך ס'מילתא דלא שכיחא, דעמאלט איז ער נישט גוזר שמא יחזור דבר לקלקולו.

זאל אויך ר' יודא אויך מכשיר זיין. קיום האב איך דאך נישט וואס מורא צו האבן, ביידע זענען שלוחים. וועגן לשמה האב איך אויך נישט קיין מורא, ס'איז דאך שוין לאחר שלמדו. שמא יחזור דבר לקלקולו האב איך דאך אויך נישט קיין מורא, ווייל ס'איז צוויי שלוחים און ס'מילתא דלא שכיחא, לא גזרו רבנן זאל ער קריגן אין רישא אויך. בשלמא, לויט ווי איך האב פריער געלערנט פשט, אז דא רעדט זיך כשאין, ביידע האלטן ווי רבא, און אין גט יוצא מתחת ידי שניהם, פארשטיי איך, ווייל באחד אומר בפני נכתב, ואחד אומר בפני נחתם, און א שליח איז נאר דער וואס ער זאגט בפני נחתם, האלט רבי יהודה, כ'האב מורא לאחלופי, ווי איז אבער ביי שנים אמרו בפנינו נכתב, ואחד אומר בפני נחתם, דעמאלט פאסט זיך נישט מורא צו האבן לאחלופי לויט רבי יהודה, ווייל איך זע צוויי איז דא אויף די כתיבה און איינער אויף די חתימה, וועלן מענטשן זאגן פארוואס איז גוט איינער איז א שליח, אבער דא הא אז דו לערנסט איין אז ס'רעדט זיך, ביידע זענען שלוחים, און ס'רעדט זיך לאחר שלמדו, האב איך דאך נישט קיין מורא, לאחר שלמדו האב איך נישט קיין מורא וועגן לשמה, רבה אית ליה דרבא האב איך דאך נישט קיין מורא, ביידע זענען דאך שלוחים, שמא יחזור דבר לקלקולו האב איך דאך נישט קיין מורא, ווייל בי תרי דמייתי מילתא דלא שכיחא, זאל רבי יהודה קריגן אויף דער רישא אויכעט?

און צוליב דער גזירה דילמא אתי לאחלופי, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל ולא גזר רבי יהודה ווייל רבי יהודה האט דאך נישט גוזר געווען גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו ער האט דאך פון דעם נישט קיין מורא איז דילמא אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד נמי לא גזר וואלט איך געוואלט מיינען האט ער אויך נישט גוזר געווען דילמא אתי לאחלופי קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז דאס איז ער יא גוזר? איתמר נמי, מיר האבן אויך אזוי יא געלערנט, אזוי ווי ס'צווייטע לשון פון רבי יוחנן אז די מחלוקת איז בגט יוצא מתחת ידי שניהם, האבן מיר געלערנט, אמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט, שניים שהביאו גט ממדינת הים, צוויי האבן געברענגט דעם גט, דאס הייסט ביידע זענען שלוחים. באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן, איז א מחלוקת פון רבי יהודה מיט די רבנן.